דער בלינדער לייב איז געווען א יונג וואס דאס שטעטל האט געקלונגען מיט אים. ער האט געארבעט ביי זעליג דעם שוסטער, ביי דעם וואס האט איטליכס יאר געהאט א קינד. אן ארבעטער איז דאס געווען איינער אין דער וועלט, גאלדענע הענט, געקענט אויפנייען א פאר קאמאשן טאפל גענייט, דאס הייסט, איין זויל האט זיך געלייגט אויף דער צווייטע ווי א טרעפ. איין טרעפ האט ער באנייט געל און די צווייטע שווארץ. דאס איז געווען זיין מאדע וועלכע ער האט אליין אויסגעפונען. און אז דער יונג איז אין די ערשטע טעג פסח אויף דער גאס ארויסגעקומען מיט אזא פאר קאמאשן, איז מען געקומען אויף וואונדער קוקן. אלע יונגען האט די נכפה גענומען און אלע האבן דווקא געוואלט האבן אזא פאר קאמאשן טאפל גענעהט, איין טרעפ געל און איין טרעפ שווארץ, נאר קיינער האט עס ניט געקענט נאכמאכן. דער יונג האט פאר קיינעם ניט געוואלט אויפנעהן אזעלכע קאמאשן כאטש גילט אים אפ. דאס האב איך פאר מיר אליין געמאכט און קיינער טאר ניט האבן אזעלכע שיך ווי איך האב. נאר וואס קומט ארויס אז ער איז א טויבן-כאפער און וויל ניט ארבעטן. אינמיטן דער בעסטער ארבעט פאר פסח אדער פאר סוכות למשל, דאס שטיקל ארבעט ברענט אונטער די הענט, איז גענוג אז לייב זאל דערהערן א פייפן פון הינטערן פענסטער, האט ער שוין דעם קאפ אין פענסטערל און דאס אויג דערזעט אז דער גוי'אישער בעקער לאזט ארויס זיינע טויבן, ווארפט ער שוין די ארבעט און לאזט זיך אויפן דאך ארויף צו זיין טויבנשלאק, און אָט שטײט שױן לײב אױף די דעכער פֿון שטעטל מיט אַ גרױסן שטעקן אין האַנט און טרײַבט די טױבן אונטער דעם הימל, װאָס ציט זיך רויִק איבערן שטעטל אַריבער. און טאָמער זאָגט אים עפּעס דער באַלעבאָס, װאַרפֿט ער אים דעם קאַמאַש, װאָס איז אין דער אַרבעט, אין פּנים אַרײַן, װאַרפֿט אַראָפּ פֿון זיך דעם שערץ און ער איז שױן נישטאָ. ער איז נאָך קײנמאָל נישט אױסגעװען אַ זמן, אַ מאָל שױן אַ מײַסטער צעשלאָגן אױך. האבן חברה שוסטערס זיך געמאכט א יד אחת לייבן ניט צוצולאזן צום פאך. איז ניט אויסגעגאנגען קיין וואך, און לייב האט שוין געארבעט ביים געלן זעליג. און וואס זאל מען טאן, האט דער געלער זעליג געטענה'ט פאר דער חברה, אז דער יונג איז דאך דער בעסטער בעל מלאכה אין שטאט, און טאמער דארף מען אן איידל שטיקל ארבעט, וועט עס קיינער דיר ניט אזוי אויפנעהן ווי לייב. אז ער וויל גיט ער דיר א גיס אפ א קאמאשל נאר קיין ווארשע אים ארויס אוועקשיקן אין שויב פענסטער ארויסצושטעלן נא זע דאס קאמאשל טאנצט אליין האט זיך דער געלער זעליג באלעקט פאר נחת ווען ער האט גערעדט וועגן לייב'ס מלאכה ווארום ער איז געווען א מבין דערויף דענסטמאל טאקע איז לייב א חתן געווארן פאר דער רויטער זלאטקע. געגאנגען שפאצירן זיך שוין לאנג מיט איר, אין די שבתים האט מען זיי שטענדיג געטראפן אין די סעדער אויף די וועגן הינטער דער שטאט שפעט אין דער נאכט. די רויטע זלאטקע האט ניט געקענט קריגן קיין שטעלע צוליב לייבן, ווארום האט זיך לייבן פארגלוסט, איז ער זיך אין מיטן העלן טאג געקומען צו זיין כלה, זי ארויסגערופן פון דער קיך, און אוועקגעגאנגען מיט איר אויף א גאנצן טאג אין די סעדער אריין. אין דער היים איז די מילך געלאָפֿן, דאָס געפֿעס איז ניט געווען געוואַשן, קיין מיטאָג נישט צוגעשטעלט, די באַלעבאָסטע איז שיִער ניט אַוועקגעפֿאַלן פֿאַר קרענקונג, וואָס אַ מויד קען, און אַז די רויטע זלאַטקע איז אַהיימגעקומען, האָט זי שוין געפֿונען איר קאַסטן אַרויסגעשטעלט אין פֿירהויז, גיי זוך דיר אַן אַנדער שטעלע, און נאך האט מען געזאגט אין שטעטל אז די רויטע זלאטקע גנב'עט ארויס פון דער קיך די בעסטע ביסנס און טראגט זיי אוועק דעם יונג, און טאקע האט מען אונטער זלאטקע'ס קישן געפונען איינגעוויקלט אין פאפיר פרישע הינדעלעך, א שטיק פיש, די בעסטע קיכעלעך. נאר קיינער האט דאך אין שטאט נישט געגלויבט אז לייב וועט חתונה האבן מיט זלאטקע'ן. ניט איין באלעבאסטע האט איר נביאות געזאגט אז דער יונג וועט זי אוועקשיקן מיט א פעקל, און אלע באלעבאטים האבן געזען ווי לייב מאכט אומגליקליך א יתומה, ווארום זלאטקי איז געווען א יתומה פון טאטע מאמע, אבער קיינער קען גארניט העלפן, ווער וועט זיך גיין דאס לעבן איינשטעלן און זאגן עפעס דעם יונג? טראכט זיך לייב, דערפאר וואס די שטאט האלט מיך אזוי, אז איך וויל זי אומגליקליך מאכן, וויל איך זיי ווייזן וואס לייב קען. אין א שבת צונאכטס איז ער אריין צום רב און געזאגט, רבי, איך וויל אייך געבן א האנט תקיעת כף אז איך וויל חתונה האבן מיט זלאטקין אזוי גיך ווי איך וועל נאר פריי ווערן פון מיליטער. זאגט דער רב, וואס טויג מיר דיין תקיעת כף, ווייסטו וואס דאס הייסט אז א איד גיבט א תקיעת כף? און טאמער חלילה האלטסטו דאס ניט? האט זיך לייב געשווארן ביי זיין פאטער'ס קבר און ביי זיין קראנקער מאמען, האט מען געגלויבט, האט דער רב געשיקט נאך בעריש דעם קצב דער יתומה'ס א פעטער, און מען האט שבת צונאכטס תנאים געשריבן, טאקע ביים פעטער בעריש אין הויז, און דער רב אליין איז געקומען צו די תנאים. אויפן צווייטן שבת אז לייב איז ארויס מיט זיין כלה איבער דער גאס שפאצירן, ער האט דענסטמאל אויפגענייט צוויי פאר קאמאשן מיט דריי טרעפן איטליכע, איינע געל, איינע רויט און איינע שווארץ, פאר זיך מיט זיין כלה, האט שוין קיינער קיין ווארט ניט גערעדט, אדרבה דאס שטעטל האט זיי צוגעשיקט פריינטליכע גרוסן, מען האט לייבן גוט שבת געבאטן ווי אן ארנטליכן באלעבאס, און איינער האט געזאגט צום אנדערן, זעט איר וואס ער איז, איז ער, אבער אן ערליכער יונג איז ער דאך, ער האט חתונה מיט דער יתומה. נאר עס זענען ניט אויסגעגאנגען קיין פיר וואכן, און לייב האט געבראכן די שבועה וואס ער האט געגעבן דעם רב ביי דער קראנקער מאמען און ביים טאטנ'ס קבר. ער האט אנגעהויבן אריינצושטעלן א פיסל צו באשע דער שניידערקע. געזאגט האט מען דערנאך אז דער יונג איז נישט שולדיג געווען. דאס האט אים די טויבע יאכע דער שניידערקעס מוטער, אזוי אריינגעצויגן צו דער מויד, ווארום עס האט זי געקרענקט וואס איר טאכטער, וועלכע איז ניט קיין דינסט נאר א שניידערקע, זיצט אין געהאקטע וואונדן, און אלא די יתומה קריגט אזא חתן, ווארום לייב האט נאך די תנאים אוועקגעווארפן די טויבן און זיך גענומען פעסט צו דער ארבעט. דער יונג איז ביי דער שניידערקע אפגעזעסן גאנצע פרייטאג צו נאכטס און גאנצע שבתים. ביי דער שניידערקע האט מען געלייענט ביכלעך און ראמאנען, און די יונגען און מוידן זענען זיך דארט צוזאמענגעקומען שבת און האבן לידער געזונגען, אמאל געטאנצט, האט עס אים אהין געצויגן. ארויסצוגיין שפאצירן האט ער זיך נאך געשעמט, האבן זיי זיך באהאלטן אינדערהיים. די רויטע זלאַטקע איז גאַנצע שבתים אָפּגעזעסן אין דער קיך בײַ דער באַלעבאָסטע, אַן אָנגעטאָנענע, און געוואַרט אויף לייבן. זי האָט זיך נעבעך בחינם די אויגן אויסגעוויינט, עס האָט איר גאָרניט געהאָלפֿן. אין שטאָט האָט מען שוין גערעדט דערפֿון, אַז די באַלעבאָסטע האָט געטענהט, אַז זי האָט איר באַלד אַזוי פֿאָרויסגעזאָגט, אַז זי זאָל זיך ניט אַרײַנלאָזן מיט דעם יונג אין קיין געשעפֿטן, וואָרעם ווארום איר סוף וועט אזוי זיין. און די רויטע זלאטקע זאגט גארנישט און שווייגט. דעם ערשטן טאג שבועות איז דאס געווען. זי האט דעם יונג אפגעווארט אין פינסטערן קארידאר הינטער באשע דער שניידערקעס טיר, און ווען דער יונג איז אריין אין הויז, האט זי דערזען דורך א ליכטיגן שפאלט די קאמאשן מיט די דריי טרעפ גענייט, איינע געל, איינע רויט און איינע שווארץ, וואס ער האט זיך געמאכט צו די תנאים, האט עס איר געגעבן אזא שטאך אין הארצן, אז זי האט דעם יונג באגאסן דאס גאנצע פרצוף מיט דער פלאש וויטריאל, וואס זי האט געהאלטן הינטער דער שערץ. דער יונג, א פארשרפעטער, האט געגעבן א פאל אויף דער ערד, זי איז אבער ניט אַנטלאָפֿן, זי איז אַלײן אַרױס אין הױף און געמאַכט אַ געװאַלד און צונױפֿגערופֿן מענטשן צו הילף. אַז מענטשן זײַנען געקומען, האָבן זײ געפֿונען דעם יונג ליגן מיט אַ פֿאַרברענטן פּנים, בלינד, מיט אַ פֿאַרברענטן אָנצוג, אין די דרײַ טרעפּנדיקע קאַמאַשן, הינטער דער טיר פון דער שניידערקע, און די רויטע זלאטקע האָט געקניט לעבן אים און זיך געריסן די האָר פון קאָפּ, זיך געשלאָגן מיט די פויסטן אין דער ברוסט אריין און געשריגן, מענטשן, העלפט אים! זעט, וואָס איך האָב אים געטאָן! זעט! עס איז געקומען דער דאָקטער, מען האָט לייבן צוגענומען אין שפּיטאָל אריין. די רויטע מויד האָט אים נאָכגעטראָגן דעם הוט מיט דעם קראַגן, זיך געריסן די האָר פון קאָפּ און געשריען איבער דעם גאַנצן וועג, זעט! וואס איך האב געטון, זעהט. מען האט זי גענומען אויף אפאר טעג אין דער פאליציי אריין, לאנג האט מען זי נישט געהאלטן. אז מען האט זי ארויסגעלאזט איז זי באלד געלאפן צום שפיטאל וואו לייב ליגט, מען האט זי אבער נישט צוגעלאזט. האט זי זיך ארומגעדרייט ארום דעם שפיטאל ווי א פארשטויסענער הונט. דערנאך האט זי זיך אוועקגעשטעלט דינען אויף א שטעלע און האט פאר דעם יונג הינדעלעך געקאכט און איטליכן פארנאכט צו אים אין שפיטאל געטראגן. דער וועכטער האָט עס בײַ איר צוגענומען און זי האָט מען אַלץ ניט צוגעלאָזט צום יונג. ער וויל זי ניט זען, האָט מען איר געזאָגט, אָבער זי האָט ניט אויפֿגעהערט טראָגן אין שפּיטאָל אַרײַן די יײַכעלעך, די געבראָטענע הינדעלעך. און איין מאָל האָט זי דעם וועכטער אַ גילדן געגעבן, ער זאָל זי אַרײַנלאָזן. זי איז אַרײַן אין שפּיטאָל. אַז זי האָט אים דערזען, איז איר ניט גוט געוואָרן. דער יונג איז געווען מיט א פנים נישט פון קיין מענטשן נאר עפעס א מין ווילד באשעפעניש מיט פארקלעפטע אויגן איז געלעגן אויפן בעט זי האט זיך געגעבן א ווארף פארן בעט ארומגענומען די פיס פון יונג איינגעגראבן אין זיי דאס פנים און געקושט זיי און געוויינט צוערשט האט דער יונג גארנישט גערעדט נישט גערירט זיך. דערנאך האט ער אנגעהויבן שטאמלען צו איר אז זי זאל צוגיין נענטער. זי איז צוגעקומען נענטער צום בעט און זיך אוועקגעלייגט פאר אים ווי א הונט. דער יונג, וויפיל כח ער האט געהאט, האט געקלאפט מיט'ן פויסט איבער איר קאפ. זי האט ארונטערגעשטעקט דעם קאפ, דאס פנים אונטער זיין פויסט, כדי עס זאל אים זיין לייכטער צו שלאגן, און נאך איטליכן קלאפ וואס זי האט געקראגן, האבן איר אויגן געגאסן מיט טרערן און איר פנים האט געלויכטן פון שמחה. באַלד איז דער וועכטער אַריין, דערזען די סצענע האָט ער זי אַרויסגעיאָגט. נאָר די רויטע זלאַטקע האָט ניט קיין איין טאָג פאַרפעלט צו לויפן אין שפּיטאָל אַריין און טראָגן די יייכעלעך. ווען זי האָט נאָר צייט געהאַט, איז זי שוין געשטאַנען הינטער די פענצטער, דעם וועכטער אויסגעפרעגט, דעם דאָקטאָר נאָכגעלאָפן און די הענט געקושט. נאָך די קלעפּ איז זי שױן דרײסטער אַרײַן צו אים, און איטלעכס מאָל האָט זיך װידער אָפּגעשפּילט די זעלבע סצענע, װאָס פֿריִער. אין אַ פּאָר װאָכן אַרום האָט מען לײבן פֿון דעם שפּיטאָל אױסגעשריבן. דאָס פּנים איז נאָך געװען פֿאַרקלעפּט מיט פּלאַסטערס און די אױגן פֿאַרבונדן. די רױטע זלאַטקע האָט אָבער איר גאַנצן אױסשטײַער פֿאַרקױפֿט, דעם קאַסטן װעש, װאָס זי האָט זיך געהאַט אָנגענעט, און דאָס בעטגעװאַנט, װאָס די מוטער האָט איר איבערגעלאָזט, אַלײן האָט זי נאָך אַ פּאָר גילדן געהאַט אָפּגעשפּאָרט פֿון דער שטעלע, אױף װעלכער זי איז געװען דורך דער צײַט, װאָס דער יונג איז געלעגן אין שפּיטאָל, און זי האָט זיך מיט דעם יונג אַרײַנגעצױגן אין שכנות צו אַ שנײַדער. דאָרט האָט זי געקאָכט פֿאַר אים די יײַכעלעך און געבראַכט אים צו שלעפּן פֿון די באַלעבאָסטעס, װוּ זי האָט אַ מאָל געדינט, אײַנגעמאַכטס. פארנאכט האט מען געזען אין שטעטל ווי זלאטקע פירט ארויס דעם בלינדן יונג פאר דער טיר, בעט אים אויס מיט בעטגעוואנט אז עס זאל אים זיין ווייך צו זיצן, און דערנאך ווען דער יונג האט שוין געקענט גיין האט אים זלאטקע געפירט ביי דער האנט איבערן שטעטל. אמאל ווען עס האט זיך דערהערט א פייפן אין גאס און דער גוי'אישער בעקער האט זיינע טויבן ארויסגעלאזט פון דעם טויבן-שלאק, און דער יונג האָט געהערט דעם רויש פֿון די טויבן-פֿליגל איבער זיך, האָט ער דעם קאָפּ אין דער הייך געריסן. דענסטמאָל האָט ער בלינדערהייט עפּעס געטאַפּט, געזוכט מיט דער האַנט. זלאַטקע האָט געוווּסט וואָס ער וויל, און זי האָט אַרונטערגעשטעקט דאָס פּנים אונטער דעם יונגס פֿויסט, און דער יונג פֿלעגט זי שלאָגן מיט די פֿויסטן וווּהין ער טרעפֿט. אין אַ פּאָר חדשים אַרום האָט מען פֿון דעם יונגס פּנים אַראָפּגענומען דעם פּלאַסטער. דאָס פּנים איז אים געווען אָפּגעשׂרפֿעט, מיט רויען, רויט פֿלייש באַוואַקסן איבערן גאַנצן פּרצוף. איין אויג איז אים אויסגעברענט, דאָס צווייטע האָט מען געראַטעוועט. ער האָט קוים אויף דעם געזען, און פֿון דענסטמאָל רופֿט מען אים דער בלינדער לייב. דערנאך האט ער געשטעלט א שטילע חופה מיט זלאטקען, קיינער איז אויף דער חופה ניט געווען, דער אלטער דיין האט קידושין געגעבן, און דער פעטער בעריש האט א ריב פלייש געבראכט פון יאטקע און א פעטן מיטאג אפגעקאכט. דערנאך האבן זיי זיך געדונגען א שטיבל פאר א יאר, דער פעטער בעריש האט אפאר זאכן געשענקט אין בעלעבאטישקייט אריין. צו דער ארבעט איז שוין לייב ניט געגאנגען, ער האט געזאגט אז ער האט פארגעסן די מלאכה. האט ער זיך אין גאס ארומגעדרייט פוסט און פאס. זלאטקע האט זיך געשטעלט דינען ווי פריער און דעם יונג אהיימגעבראכט עסן. און ער האט נאך פארטרונקען דאס ביסל וואס זלאטקע האט אנגעקליבן איבערן זמן. דערנאך, אז זלאטקע איז געקומען אין די הויכע חדשים אריין און האט שוין ניט געקענט ארבעטן, האט דער יונג אנגעהויבן אין גאס פארדינען, ער איז געווארן א טרעגער. קאפיטל צוויי די בשורה פון זיין קומען איז אנגעזאגט געווארן און איז אויפגענומען געווארן מיט ניט קיין איבעריגע שמחה, דאס איז פארגעקומען אזוי, דער בלינדער לייב, ווי ער האט דענסטמאל שוין געהייסן, האט געוואוינט מיט זלאטקע, וואס עס האט איר שוין מער געפאסט דער נאמען געלע ווי רויטע, אין דעם קעלער. אין קעלער האבן געוואוינט אזעלכע מענטשן וואס האבן ניט געצאלט קיין דירה געלט נאר א חזקה געהאט אין אים. געווען איז דאס א קעלער אונטער אן איינגעפאלענער חורבה וואס אמאל אין אלטע צייטן איז אין אים געווען א בעקעריי. איין האלבן קעלער פארנעמט פייגעלע די אויבסט הענדלערן מיט אירע קויבער זעק און פוילע ראגאזשעס. זי האט די אמת'ע חזקה אין קעלער. זי האט דא געוואוינט ווען דער קעלער איז נאך געווען א בעקעריי. די צווייטע העלפט פארנעמט דער הויכער שפאלער, וואס די חדר יונגלעך רופן אים גאנגאן ווייל ער האט א גאנער אין האלז, און וואס אלע זומער פארן אנבייסן ציט ער אויף זיינע ווייסע פעדים אויפן שפאלראד אין געסל און פארנעמט א האלבע גאס מיט זייער לענג, און חדר יונגלעך וואונדערן זיך ווי אזוי קען זיך דער גאנגאן מיט אלע זיינע שפאלעס וואס פארנעמען דאך א האלבע גאס איינגעפינען אין קעלער. דער דריטער שכן אין קעלער איז געווען מאיר דער ווייבערשער לערער, וואס איז אליין געווען א שטיק חזקה, ווייל ער איז געווען פייגעלע דער אויבסט-הענדלערנס אן איידעם. ער האט פארנומען דעם ווינקל קעלער ביי די פענסטער. רופן רופט מען אים דער ווייבער-לערער, אבער אין אמת'ן איז ער שוין ניט קיין ווייבער-לערער, אחוץ נאר וואס א פּאָר קליינע מיידלעך קומען אריין צו אים נאכן אנבייסן, און ער לערנט זיי לייענען פון צאינה וראינה.

דער פערטער שכן, דער וויכטיגסטער פון קעלער איז געווען דער בלינדער לייב. ער האט טאקע קיין חזקה ניט געהאט, נאר ווער וועט זיך שטעלן מיטן בלינדן לייב? האט ער אמאל אויפן ווינטער זיך אריינגעכאפט מיט זלאטקען און באלייגט א גאנצע וואנט מיט געלעגערס. דער בלינדער לייב האט שוין דענסמאל געהאט א גרויס געזינדל. זלאטקע האט געקינדלט איטליכס יאר איינס, ווארום דאס קינדלען איז געווען איר הויפט פרנסה. זלאטקע איז געווען גערעכנט אין שטאט פאר א גוטער אם, וואס פון איר מילך ווערן די קינדער פעט. האט זי איר קינד געקארמעט נאכן יידישן מיט א פלעשל און אליין געגאנגען פאר אן אם. און אזוי ווי דער בלינדער לייב האט באדארפט איטליכס יאר פרנסה, האט זלאטקע איטליכס יאר אדער איטליכס צווייטס יאר געהאט א קינד, און דאס איבעריגע האט שוין דער בלינדער לייב אליין צופארדינט אין גאס. איז עס אמאל געווען אין א פארנאכט ווען דער בלינדער לייב איז אהיימגעקומען פון גאס צו אסיען ראש השנה צייט ווען די נעכט רוקן זיך פריער אן. דעם קעלער האט אנגעפילט א פארע וועלכע האט אפירגעבלאזן פון אונטער דעם דעכל וואס איז איבערן קוימען, א טעם און א ריח פון אנגעריישעכץ האט געוואלדן געמאכט אין שטוב, עס האט זיך געדאכט ווער ווייסט וואס זלאטקע ריישט דארט אן אין קיך. דערווייל איז עס נאר געווען פשוט'ע ציבעלעס וואס האבן אזוי געשריגן אויף דער בלעך און פארכאפט מיט זייערע געוואלדן און ריח די שטוב. דעם בלינדן לייב איז דאס וואסער געקומען אין מויל אריין, האט ער זיך צוגעאיילט פלינק און איז ארויס און האט צוזאמענגערופן זיינע בנים פון דער גאס. עס זענען זיך צונויפגעלאפן פון אלע עקן גאס קינדערלעך פון פארשיידענער גרויס, טייל זענען נאך געקראכן אויף אלע פיר. זיי זענען ארויס ווי מייזלעך פון די ווינקלען. דער בלינדער לײב האָט זײ אַלעמען אַרומגעקליבן אַרום זיך און מיט זײַן פּאַטשן מיט די הענט זלאַטקען צוגעיאָגט. האָט זיך זלאַטקע צעבײזערט, װאָס יאָגסטו פֿון מיר דעם דוך אַרױס אַזױ, קױם װאָס איך שטײ אױף די פֿיס? איז דעם בלינדן לײב ניט געפֿעלן די װערטער קױם װאָס איך שטײ אױף די פֿיס. ער װײסט, אַז זלאַטקע זאָגט עס נישט איטלעכע אַכט טעג און איז נישט געװאױנט זיך צו קװענקלען. האט ער געגעבן א קוק אויף די קויבערס מיט די ציבעלעס וואס זלאטקע טראגט ארום אין די שטובן, האט ער געזעהן אז זיי שטייען ניט אנגערירט, האט עס אים געגעבן א פיק אין הארץ, פרעגט ער, זלאטקע, ביסט היינט אין גאס ניט ארויס? עס זאל דיר אזוי נודזשען, ווי עס האט מיר גענודזשעט א גאנצן טאג מיט דער גאל געשפיגן. וואס איז די מעשה זלאטקע? האט ער געזאגט, נעמענדיג איין קינד אויף דער האנט בשעת אן אנדערס האט זיך ארומגעהאלטן ביי זיין שטיוול. וואס איז די מעשה? גיב נאר א קוק, לייבעלע ממזר, זאגט זי פון דער קיך ארויס און ווארפט אויף אים א גנב'ישן בליק, ער ווייסט נישט וואס די מעשה איז? פרעג דעם זעלנער, וועט ער דיר זאגן אויב דו ווייסט נישט.

זי האָט עס אַװעקגעשטעלט אױף אַ קאַסטן, און די קינדערלעך האָבן דערינען אָנגעהױבן אַרומזוכן מיט די הענט. דער בלינדער לײב האָט געצױגן מיט אַ לעפֿל און מיט דער צװײטער האַנט האָט ער אַװעקגעלײגט אַן איבערגעדרײטן קױבער פֿאַר זלאַטקען. זלאַטקע איז אױך צוגעקומען, האָט זיך אַװעקגעזעצט, גענומען אַ קאַרטאָפֿל אין האַנט, ניט געגעסן, נאָר געהאַלטן אין אײן האַנט, מיט דער צװײטער האָט זי זיך דעם קאָפּ אונטערגעלענט און געקרעכצט.

עסט זיך ווייטער געשמאק זיינע קארטאפל און ווארפט זיי פון דער צונג אויף די ציין און צוריק. אין א פאר וואכן ארום האט יענטל די מעקלערין, די יידענע מיטן ברייטן קלייד וואס מען זאגט אויף איר אז זי טראגט א פאר פוד סחורות אונטערן קלייד דורכן גרעניץ, אנגעטראפן זלאטקען אין גאס ווי זי האט געדונגען ביי א פויער שעפל קארטאפלעס. אויף זלאטקען האט מען שוין אן עין הרע גענוג אנגעזען, און אז יענטל האט אויף איר געווארפן א שפארן בליק האט זי איבערגעלעקט מיט דער צונג די דאַרע ליפּעלעך װי אַ קאַץ און געזאָגט, שױן װידער זלאַטקע זאָל זײַן מיט מזל. אַז גאָט װיל, שמײכלט זלאַטקע פֿאַרשעמט. שױן װײַט? װאַרפֿט יענטל אַ בליק אױף זלאַטקעס בױך װי אַ מבֿינטע. דאַכט זיך אין זיבעטן, יאָ, עס װעט אַזױ זײַן, שאָקלט יענטל מיטן קאָפּ קוקנדיק אױף זלאַטקען, איז עס דאָך אין אײן צײַט מיט דעם זשאָכלינערס שנור. קעגן וואס מיינט זי דאס? פרעגט זלאטקע נייגעריג כאטש זי שטויסט זיך שוין אן און עס ווערט איר עפעס אביסל פריקרע. איך מיין דאס קעגן דעם אז ביי דעם זשאכלינער וועט איר גוט זיין, זיי וועלן איר צאלן א שיינעם גראשן און האלטן זי ווי בכבוד'דיג. יא, א שוואכע, ניט קיין שוואכע, זי ווייסט דען ניט? א נגידיסטע מעג זי זיך דערלויבן, וואס פעלט איר? הלוואי וואלט מיר און איר ניט אזוי געפעלט, ווי עס פעלט מיט דעם זשאכלינס שנור. וואס מיינט זי דאס צו צאלן? מילא, מיר וועלן שוין אדורכקומען, יענע בעטן מיך שוין צייט א חודש איך זאל האבן אויפן זינען א גוטע אם, וואס דארף מען א בעסערע ווי זלאטקע? וועגן צאלן וועט קיין רעד ניט זיין. איך ווייס, זאגט זלאטקע מיט עניוות, פארשעמט וואס יענע האט זי געמאכט פאר א גוטע אם, מילא, זי קען זיך נאכפרעגן אויף מיין מילך. איך האב אויסגעזויגן משה פינטשעווערס אן אייניקל, און ביי די זילבערבערגס צוויי קינדערלעך, און ביי די נגידיסטע, זיי קענען דאך פרעגן אויף מיין מילך. דאָס ווייסן מיר דאָך טאַקע. דורך דעם זלאַטקע געהערט שוין מער מיט קיינעם ניט רעדן דערפֿון. אָפּגעמאַכט, איך גיי באַלד אַהין צו די זשאָכלינערס און נעם אײַך מיט. טוט אײַך נאָר אָן אַ ריינע שערץ, עס וועט באַלד זײַן אַ האַנטגעלט. יאָ, אַ ריינע שערץ, ניט אַ ריינע שערץ, איך בין די זעלבע זלאַטקע. ניין, זלאַטקע, איך מיין עס אויף אַן ערנסט. ווארום די זשאכלינערס ווילן ניט פאר דער שנור קיין קריסטליכע אם, דער זון איז דאך פרום, וויל ער דאך דווקא פאר דעם קינד א יידישע אם, פון די קריסטליכע אמען זאגן זיי, ווערן די קינדערשע קעפלעך פארשטאפט און זיי ווילן דערנאך ניט לערנען. מען האט מיר געהייסן שוין פאר וואכן ארומזוכן א יידישע אם, זי קען דאך כאפן א שיינעם גראשן. נאָך אין יענעם טאָג האָט זלאַטקע גענומען האַנטגעלט אויף דער מילך, מיט וועלכער די נאַטור האָט זי באַשאָנקען פֿאַר איר קינד. און יענעם אָוונט האָט דער בלינדער לייב געגעסן פֿליישיקע וועטשערע און געקלאַפּט דעם ווייב איבער דער פּלייץ און געזאָגט, נו, זלאַטקע, האָב איך ניט רעכט? נאָך אַ פּופּיק, מער פּרנסה! זלאַטקע איז עפּעס בייז געווען אַ גאַנצן אָוונט, זי האָט אַליין ניט געוווּסט פֿאַרוואָס, האָט זי אים אָפּגעענטפֿערט, אַזאַ ביין זאָל דיר אין האַלדז בלייבן שטעקן, טאַטע איינציקער, און זאָלסט זיך ניט אַזוי פֿיל רעדן. דערווײַל איז זיך מאָטקע געזעסן גאַנץ רויִק אין דער מוטערס בויך, איז מיטגעגאנגען מיט דער מאמען אויף אלע מערק, געקראכן אויף אלע פורן, געשלעפט מיט דער מאמען די זעק און די קערב, און ווייניג זיך אויסגעמאכט וואס די מאמע האט זיין מילך פארקויפט, ווארעם, ווארעם עסן האט ער דערווייל געהאט, די מאמע האט שוין פון זיינעטוועגן אזעלכע זאפטן אויסגעארבעט, און דורך דעם נאפל אים אין זיינע גלידער אריינגעגאסן. און וואס ארט עס אים וואס אינדרויסן טוט זיך, דערווייל איז ער נאך ניט דארט. אז עס איז געקומען די צייט אז מאָטקע זאָל אויף דער וועלט קומען, האָט שוין די אַלטע זשאָכלינערן, ביי וועלכע זלאַטקע האָט איר קינדס מילך פאַרקויפט פאַר דער שנור, זיך געמיט, און די חברה ווייבער וואָס גיבן זיך אָפּ מיט קימפּעטאָרנס, האָבן אונטער זלאַטקעס בעט אַ ריין לאַקן אונטערגעלייגט. די באָבע האָט זיך געפונען צו דער ריכטיקער מינוט, אין אויוון האָט זיך וואַרעם וואַסער געקאָכט, און אַלץ האָט זיך פארעט ארום מאטקע. זלאטקע האט נישט געמאכט קיין לאנגע שהיות, זי איז געווען געוואוינט צו די זאכן, און איידער דער בלינדער לייב איז צוריק געקומען פון דעם שמש פון בית מדרש מיט די קוויטלעך אויף אויסצוקלעפן אויף די ווענט קעגן שטן, האט שוין א מורא'דיגער שרייער דעם גאנצן קעלער אויפגערודערט, דאס האט מאטקע גנב צו וויסן געגעבן, ער איז דא! די ערשטע אכט טעג ביז צום אידישן איז אים וואויל געווען אויף דער וועלט, ער איז געלעגן אין א קישן איינגעוויקלט, עס האבן זיך נאר ארויסגעוויזן זיינע שווארצע פינקלדיגע אייגעלעך וואס זענען ארומגעלאפן איבער דעם גאנצן קליינעם שווארצן פענעמל ווי צוויי מייזלעך. אלע ווייל האט אים זלאטקע צו דער ברוסט צוגענומען, אויף דעם האט אכטונג געגעבן די אלטע זשאכלינערן אז מאטקע גנב זאל אסאך זייגן כדי זלאטקע זאל פיל מילך האָבן פאַר איר שנורס קינד, האָט זי זלאַטקען געבראַכט אין דעם קימפּעט פון אַלעם בעסטן, דאָ אַ יאַיכל, דאָ אַ ביסל איינגעמאַכט, דאָ מילך, דאָ אַפילו אַ פלעשעלע וויין. עס איז געווען אי אַ מצוה, אַן אָרעמע קימפּעטאָרן, אי אַ נוצן, די מילך פון איר אייניקלס אַם זאָל פעט זיין. מאָטקע האָט זיך ניט געלאָזט בעטן, איטלעכס מאָל מיטן פּיסקל דער מאַמעס ברוסט געזוכט און געשוויצט אין קישן ווי אין אַ באָד, אַז אַנגסטן האָבן אים געשלאָגן פֿון קליינעם שוואַרצן שטערן אין וועלכן עס האָט זיך שוין געקרייזלט אַ נאַסע לאָק ווי בײַ דעם בלינדן לייב. פֿיר שיר-המעלותן, אויף די פֿיר ווענט אויסגעקלעפּט, האָבן אים אָפּגעהיט פֿון שׂטן. איטלעכן פארנאכט זענען חדר יונגלעך אריינגעקומען צום נייעם גאסט צו באגריסן און קריאת שמע לייענען פון זיינעט וועגן. פרייטאג צו נאכט איז זיך אויך די חברה טרעגערס צוזאם געקומען אין קעלער אריין דעם קליינעם זכר שלום עליכם אפצוגעבן. די אלטע זשאכלינערן וועלכע האט אפגעקויפט די מצוה פון סנדק פאר איר זון האט א שלום זכר אנגעגרייט מיט ארבעס מיט ביר און חברה טרעגערס האבן אין ווארעמען קעלער געשוויצט ביר געטרונקען ארבעס געקייט און דעם בלינדן לייב מזל טוב אפגעגעבן. דער בלינדער לייב האט תמיד ליב צו זיין א בעל ברית עפעס ווערט ער דענסמאל ווען דאס ווייב געבערט אים א זון א גאנצער מורינו אלע קומען אריין צו אים, דער דיין און דער מוהל און שיינע אידן דרייען זיך אין זיין קעלער און מען רופט אים ר' לייב דער בעל ברית, און מען עסט גענדזנס און מען טרינקט ביר און עס קאסט קיין געלט ניט. דער בלינדער לייב האט דאס מאל אויך דורך מאטקע גנב גרויס כבוד געהאט, מען האט מאטקע'ן אין א נייעם איבערגעצויגענעם קישן געבראכט צו דער חברה טרעגערס, סנדק איז געווען דער יונגערמאן דעם זשאכלינער זון, טאקע דער וואס זיין קינד וועט זלאטקע זייגן. ער האט דאס מאטקען צוגעטראגן און איבערגעגעבן דעם פאטער. דער בלינדער לייב איז געווען איינגעוויקלט אין א לאנגן ברייטן טלית, ער האט גענומען מאטקען און אפגעגעבן דעם דיין וואס איז געזעסן אויף דער שטול. דער בלינדער לייב האט זיך אומגעקוקט און געזען זיך צווישן דעם דיין און דעם זיידענעם יונגערמאנטשיק און געפילט כבוד. באַלד האָט מאָטקע געגעבן אַ קוויטש, אַז דאָס גאַנצע שולעכל האָט געציטערט. ער האָט דערפֿילט די ערשטע עוולה, וואָס מען טוט אים, און נישט פֿאַרשטאַנען פֿאַר וואָס. זלאַטקע איז געשטאַנען אין הויז פֿון שולעכל, אַ בלאַסע נאָך, אין איר ווײַסער הויב און ווײַסן קאַפֿטן, וואָס די זשאָכלינערין האָט איר געשענקט, און האָט געוויינט. און די יאנטעוודיגע מינעס ארום איר, און דער גאנצער כבוד האט זיך גארניט געפאסט צו דעם אפגעברענטן פארהארטעוועטן געזיכט אירן, וואס איז טונקל געווען און הארט ווי א זויל וואס איז גוט אויסגעקלאפט געווארן אויפן שטיין. זי איז געשטאנען א צעטראגענע א פארזארגטע, עפעס איז איר ניט אנגעשטאנען דער גאנצער כבוד וואס מען מאכט דא ארום איר,

און דער בלינדער לייב זיצט אויבן אן לעבן דיין, מען דערלאנגט לעקעך און בראנפן, אלע טרינקען צו אים לחיים און רופן אים בעל ברית, און ער טראכט זיך א וואוילע זאך א ברית צו מאכן, מען גיט לעקעך מיט בראנפן און נאך געלט דערצו, און מען ווערט א מענטש, מען האט כבוד, א שאד וואס מען קען ניט איטליכן טאג א ברית מאכן. קאפיטל דרײַ. אין אַ פּאָר וואָכן אַרום, אין אַ שיינעם זוניגן נאָכמיטאָג, איז מאָטקע געלעגן אין אַן אַלטן קויש, אין וועלכן פייגעלע די אויבסט-הענדלערין האָט ווינטער פאַרפוילטע עפּל געהאַלטן. דער מאַמעס אַן אַלט טוך, אויסגעניצעוועט פון ווינט און רעגן, וואָס די מאַמע האָט עס אין אַלע וועטערס געטראָגן, האָט מאָטקעס יונג לייבל אַרומגעהילט. דאָס מײַלכל זײַנס איז געװען פֿאַרשטאָפּט מיט אַ נאַס שטיקל לײַװנט, אין װעלכן עס איז געװען אײַנגעבונדן אַ שטיקעלע צוקער, און מאָטקע האָט דערפֿון אַן אױפֿהער גענאָגט, געצױגן. די ענערגישע אָדערן בײַ דעם קינדערשן מײַלכל האָבן זיך צונױפֿגעצױגן אַרום דעם שטיקל לײַװנט און געזױגן דערפֿון דאָס חיות. זײַנע שװאַרצע אײגעלעך זײַנען געװען האַלב פֿאַרשלאָסן, און װי אַ חלום האָט זיך דער שלאָף געװעבט איבער זײַן ברױנעם יונגן פּענעמל. די אייבערשטע העלפט פנים, די אויגן מיט דעם קורצן שטערן און מיט די נאסע שווארצע הערלעך וואס האבן זיך געקלעבט איבערן שטערן האבן דערמאנט אן טאטן, דעם בלינדן לב. די אונטערשטע העלפט מיט דעם ענערגישן מויל, מיט דער קורצער גאמבע און דעם ווייכן שמייכעלע איז געווען געראטן אין דער מאמע'ס, דער געלער זלאטקע. דאס פענעמל איז אזוי רואיג געווען אז עס האט זיך געדאכט דאס קינד שלאפט. דאָך געשלאָפֿן איז מאָטקע נישט, װאָרום פֿון צײַט צו צײַט איז ער אַרױס מיט אַ קװיטש, מיט אַ געװײן און געשריגן אַזױ לאַנג, ביז דאָס קלײנע שװעסטערל, װאָס איז טײל מאָל געװען לעבן אים און טײל מאָל זיך געשפּילט מיט די קינדער אין געסל, איז צוגעקומען צום װיגל און מאָטקען צוריק אַרײַנגעשטעקט דאָס שטיקל לײַװנט אין מױל אַרײַן. אמאל פלעגט דער אלטער ר' מאיר זיך אויפהייבן פון זיין ארט ביי די פענסטערלעך, צוקומען צום קויש, און אריינשטעקן אים דאס הענטל אין מיילכל אריין, און מאטקע האט זיך ווידער גענומען נאגן, זייגן פון די הענטלעך אדער פון שטיקל לייוונט, אקוראט ווי מען וואלט אים א קוואל מילך צום מויל צוגעלייגט. איך ווייס ניט, צי מאָטקע האָט, ווען עס איז שפּעטער אין זיין באַוועגטן און ראַשיקן לעבן, צייט געהאָט צו קלערן וועגן זיך און וועגן זיין גורל. נאָר מיר דאַכט זיך, אַז איצט, ווען מאָטקע איז אַזוי געלעגן אין דעם אַלטן קויש, באַלויכטן מיט די שטראַלן פון דער זון, וואָס זיינען צוערשט דורכגעגאַנגען אין דעם רינשטאָק פון הויז, נאָכדעם דאָס קעלער-פענצטערל מיט דער אַלטער שמאַטע באַשטעקט, אין דער צעבראָכענער שױב, ביז זײ האָבן דערגרײכט צו מאָטקעס קױש און געװאַרעמט זײַנע הענטלעך מיטן פּענעמל, װען מאָטקע איז געלעגן און הנאה געהאַט פֿון דער װאַרעמקײט פֿון דער זון און אַ פֿילאָזאָפֿישע, האַלב-פֿאַרשלאָפֿענע רואיקײט האָט געשװעבט איבער אים, האָט ער געװיס געקלערט װעגן אַ װיכטיקן ענין. געקלערט האט ער פארוואס אמאל אז ער האט אזוי געמאכט מיטן מיילכל איז א פליסיגקייט אריינגעקומען און האט אים געזעטיגט און איצט ציט ער און ציט און קיין פליסיגקייט קומט ניט ארויס און די געדערים בלייבן ליידיג אין בייכל ווערט קאלט און מען פילט זיך עפעס אזוי פארלאזט יתומדיג אמאל ווען מען האט דאס מיילכל צוגעדריקט צו דער מאמע'ס ברוסט איז אזוי ווארעם געווען אז מען האט זיך געפילט אזוי נאנט אזוי היימיש. וואו זשע איז אהינגעקומען די ווארעמקייט וועלכע האט אים אזוי נאנט צוגענומען צו זיך און אזוי פעסט געהאלטן? וואס איז געשען וואס זינט אפאר טעג איז יענע ווארעמקייט ניט מער דא? אזוי האט געמוזט מאטקע קלערן נאגנדיג זיינע הענטלעך. באלד אבער האט ער זיין פילאזאפישע רואיגקייט פארלוירן, און מאטקע איז ארויס מיט אזא געוואלד מיט אזא געשריי אז דער גאנצער קעלער האט זיך אויפגעשטעלט קאפויר, און די גאנצע געגנט איז אויפגערודערט געווארן פון די געשרייען. מאטקע האט דערפילט אז עפעס איז געשען, מאטקע האט געשריגן. צוערשט האָט דער קעלער געשוויגן, דאָס געסל האָט זיך רואיק פאַרהאַלטן צו מאָטקעס געשרייען, וואָרעם מען איז דאָרט געוואוינט געווען, אַז קינדער זאָלן וויינען און שרייען, און דאָס האָט אויף קיינעם קיין רושם ניט געמאַכט. אָבער מאָטקע איז געווען אַן אויסנאַם. מאָטקע האָט געוואָלט לאָזן הערן דער וועלט, אַז עס איז אים געשען אַן אומרעכט. צו מאָטקעס געוואַלדן האָבן קיין סוף נישט גענומען. דער אלטער ר' מאיר וואס איז געזעסן ביי די פענסטערלעך אנגעטון א גרויסע פאר ברילן און האט פאר א אידענע א בריוו געשריבן קיין אמעריקע איז געווען דער ערשטער וואס האט זיך אפגערופן אויף זיינע געוואלדן. ער האט פריער געמיינט אז דאס זיינען די געווענליכע געשרייען וואס מען הערט אפט אין קעלער און אין דעם געסל, די געשרייען פון די הונגעריגע קינדער, איז ער צוגעגאנגען און האט מאטקע'ן געגעבן ווי תמיד זיין אייגן הענטל אין מויל אריין. מאָטקע האָט זיך אָבער ניט געלאָזט דאָס מאָל אָפּנאַרן. ער האָט שױן דערפֿילט, אַז פֿון הענטל קומט גאָרניט אַרױס. ר' מאיר האָט אים געשטעקט די שמאַטקע אין מױל אַרײַן, מאָטקע האָט געגעבן אַ פּאָר צי און דערפֿילט, אַז די שמאַטקע גיט גאָרניט, האָט ער זי אַרױסגעלאָזט און װידער געשריגן. דער אַלטער ר' מאיר האָט געקוקט אױף אים און זיך געװוּנדערט אױף מאָטקעס געשרײען. צום ערשטן מאָל האָט דער קעלער געהערט אַזעלכע געװאַלדן. ביז איצט אז זלאטקע פלעגט אוועק פאר אן אם און איבערלאזן א קליין קינד אינדערהיים און מען האט דעם קליינעם קינד געשטעקט די שמאטקע אין מויל אריין האט דאס קינד פריער געשריגן געשריגן ביז עס איז מיד געווארן און גענומען ציען די שמאטקע דער סוף איז געווען אדער עס איז געשטארבן אדער עס האט זיך אדורכגעצויגן די שלעכטע צייט ווען עס איז נאך נישטא קיין ציין אין מויל און מען קען ניט עסן וואס אלע מענטשן עסן און דאס קינד איז געבליבן לעבן.

הינדעלע איז אינגאנצן אלט געווען אכט ניין יאר. זינט זי איז פיר יאר אלט געווארן ניינטשעט זי די קינדער, ווען די מאמע גייט אוועק אין די הייזער פאר אן אם, לאזט זי דאס קליינע קינד אויף הינדעלע'ס הענט אז זי זאל עס אויפציען מיט פלעשל און מיט דער שמאטקע. פיר קינדער האט הינדעלע שוין אזוי אויפגעצויגן, צוויי זיינען געשטארבן און צוויי האבן זיך דורכגעקארמעט מיט די שמאטקעס און דעם שטיקל צוקער. הינדעלע איז אָבער נאָך אַליין געווען אַ קינד, און אַ חוץ דעם, וואָס זי האָט ליב געהאַט צו שפּילן זיך אין געסל מיט אַנדערע קינדער, האָט זי נאָך געמוזט זען אַליין זיך צו דערנערן, וואָרום דער בלינדער לייב האָט געהאַלטן די קינדער ווי פייגעלעך און האָט זיי געשיקט, ווי די פייגעלעך, אין געסל אַריין אויפֿפּיקן די אַלטע קרישלעך און רעשטלעך ברויט, חלה, פֿלייש, וואָס זיינען איבעריק אין אַ בעלעבאַטישער שטוב, און מע גיט עס אַוועק פֿאַר אַ שליחות גיין, פאר געפעס וואשן אדער אזוי עפעס פאלגן. הינדעלע האט זיך דאס מאל געפונען ביי בלימעלע דער שניידערקע וואו זי האט דאס געפעס געוואשן פאר א שטיקל ברויט מיט א טעפל בארשט. לאנג האט זי דער אלטע ר' מאיר געזוכט אין געסל ביז ער האט זי געפונען. ווען הינדעלע האט דערהערט אז דאס קינד וויינט אזוי אז דער אלטע מאיר איז אזש ארויסגעגאנגען זי זוכן האט זי איבערגעלאזט בלימעלע'ס געפעס און איז אהיים געלאפן. זי האָט זיך ניט װינציקער געװוּנדערט װי דער אַלטער מאיר און געפּרוּװט דאָס קינד באַרויִקן מיט די אַלטע באַקאַנטע מיטלען, װאָס זי האָט אָנגעװענדט דורך דער לאַנגער צײַט פֿון איר אַלטער פּראַקטיק בײַ אױפֿציִען קינדער, דאָס הענטל אין מױל אַרײַן, דאָס שטיקל שמאַטקע מיט צוקער, און צום סוף דאָס ראַדיקאַלסטע מיטל, דאָס פֿלעשעלע װאַסער מיט מילך, צונױפֿגעגאָסן פֿון דעם, װאָס איז איבערגעבליבן אין די טעפּלעך אין קיך. אז דאס פלעשעלע האט אבער אויך ניט געהאלפן, און מאטקע האט גארניט געפרואווט נעמען אין מויל אריין, נאר אראפגעווארפן פון זיך מיט ביידע פיסלעך דער מאמע'ס טוך און געשריגן, אז דער באלקן האט זיך געשפאלטן, איז הינדעלע געבליבן א דערשראקענע. דאס ערשטע מאל אין איר פראקטיק טרעפט זיך אזא זאך, אז א קינד פון קעלער, דער געלער זלאטקע'ס א קינד זאל ניט וועלן נעמען דאס פלעשעלע. זי האָט ניט געוווּסט וואָס צו טאָן. דאָס קינד האָט געהאַלטן אין איין שרײַען. זי האָט עס גענומען אויף די הענט, זי האָט עס געוויגט, זי האָט געזונגען וויגלידלעך. דאָס קינד האַלט אין איין שרײַען. האָט זי אויך אָנגעהויבן שרײַען און וויינען אינאיינעם מיטן קינד. עס זעט אויס, אַז זי האָט זיך אויף אַ מינוט פֿאַרגעסן און געמיינט, אַז זי איז נאָך אויך אַ קינד און האָט אויך דאָס רעכט צו וויינען. אָבער דער אַלטער רב מאיר האָט זי באַלד אַרויסגענומען פֿון אירע קינדערשע חלומות. ער האָט זי דערמאָנט, װער זי איז, אַזעלכע, װאָס שטײסטו װי אַ גולם און שרײַסט? הינדעלע, װאָס טוט זיך מיט דיר? ביסט דאָך עפּעס אַ דערװאַקסן מײדל, די מאַמע װעט דאָך דיך דערהרגענען! װאָס האָסטו דיר גאָר אַװעקגעשטעלט שרײַען? איך װײס ניט, װאָס איך זאָל טאָן, דאָס קינד װיל ניט דאָס פֿלעשל, האָט הינדעלע געהאַלטן אין אײן כליפּען. גײ נאָך דער מאַמען, דאָס קינד איז קראַנק, האָט דער אַלטער רב מאיר געזאָגט. הינדעלע האָט זיך געוואונדערט, פאַרוואָס עס איז איר ניט באַלד אײַנגעפאַלן צו גיין נאָך דער מאַמען. אָבער אין האַרצן האָט זי עפּעס מורא געהאַט צו רופן די מאַמע צום קינד. זי האָט שוין געוואוסט, אַז די מאַמע איז פאַרקויפט פאַר אַ צווייט קינד. דאָך האָט זי געפאָלגט דעם אַלטן ר' מאיר, געכאַפּט אַ טיכל און געלאָפן צו דער זשאָכלינערין נאָך דער מאַמע. אזוי גיך האט מען זי צו דער מאמע ניט צוגעלאזט, אז זלאטקע איז אין א רייך הויז און אן אם, באהאנדלט מען זי גוט, אבער ביי די זשאכלינערס האט מען זי פשוט געהאלטן ווי א קעניגן. געשלאפן איז זי מיט דעם קינד אין דעם גרעסטן חדר פון הויז, מען האט געזען אז זי זאל שטענדיג גיין ריין אנגעטאן אין א ווייסן קאפטנדל און א געוואשענער שערץ, און די אלטע זשאכלינערין האט איר צוגעטראגן איטליכע מינוט עפעס אנדערש. האט מען געקאכט אין שטוב א יייכל האט מען ניט פארגעסן אן דער אם, זי זייגט דאס קינד, און אייגנטליך וואלט זלאטקען גאנץ גוט געווען צו זיין אן אם. דורך דער צייט וואס זי האט געזויגן דאס פרעמדע קינד האט זי זיך א ביסל אפגערוט פון טראגן, פון לויפן איבער די מערק מיט די קוישן, פון כאפן פון די פויערשע וואגנס. און געגעסן האָט זי גוט און געשלאָפֿן איז זי װיפֿל זי האָט געװאָלט, נאָר עס האָט איר געװײטיקט פֿאַר איר קינד, װאָס זי האָט איבערגעלאָזט אין דער הײם. און איטלעכס מאָל, װען זי האָט גענומען דאָס פֿרעמדע קינד צו זײגן, האָט זי געקרעכצט, און ניט אײן מאָל האָט זי געקלערט מיט איר פּראָסטן שׂכל, אַז עס װאָלט טאַקע געװען אַ גוטע זאַך, װען מען באַהאַנדלט זי אַזױ פֿײַן און מען לאָזט איר דערבײַ איר אײגן קינד זײגן, טייל מאל ווען די מילך האט איר געשטאכן אין די בריסט, דאס פרעמדע קינד האט ניט געקאנט אלץ אויסזייגן וואס זלאטקע'ס קוואלן האבן געפלאסן, און זי האט געמוזט מיט דער האנט אליין זיך אפזייגן און די מילך אויסגיסן, האט זי דענסטמאל געקלערט וועגן איר מאטקען אינדערהיים און פיינט געהאט דאס פרעמדע קינד און געוואלט אים שלעכטס טאן. לאַנג איז הינדעלע געשטאַנען אין קיך און האָט געװאַרט װי דער מאַמען. מען האָט זי נישט צוגעלאָזט. די מאַמע האָט פּונקט געזױגן דאָס קינד, דער זשאָכלינערינס אײניקל, אַ מײדעלע אין מאָטקעס עלטער. אַז די מאַמע איז פֿון װאַרעמען שלאָפֿצימער אַרױסגעקומען, האָבן די פֿולע בריסט אירע פֿון אָפֿענעם קאַפֿטנדל אַרױסגעהאָנגען און די מילך האָט נאָך געטריפֿט פֿון די פֿעטע װאָרצלעך. אַ מינוט האָט הינדעלע די מאַמע ניט דערקענט, קיינמאָל האָט זי נאָך ניט געזען זי אַזאַ אויסגעשלאָפֿענע און אויסגערוטע. די באַקן זײַנען איר רויט געווען און פֿול, אויפֿן קאָפּ האָט זי געטראָגן אַ ווײַסע הויב, אָנגעטאָן איז זי געווען אין אַ ריין ווײַס קאַפֿטנדל מיט אַ ריינער ווײַסער שערץ. הינדעלע האָט פֿאַר דער מאַמען מורא געקראָגן און דרך-ארץ געהאַט און געשעמט זיך צו זאָגן נאָך וואָס איז געקומען. וואס איז געשען? פרעגט זלאטקע דערשראקענע. א מינוט האט הינדעלע געשוויגן, באלד איז זי ארויס מיט א געוויין, ווי זי וואלט זיך געוואלט פארענטפערן מיטן געוויין אז זי איז נישט שולדיג. דאס קינד וויינט, עס וויל ניט נעמען דאס פלעשעלע, עס איז קראנק, מאמע. ווען זלאטקע האט דערהערט אז איר קינד איז קראנק, האט זי פארגעסן אז זי איז א פארקויפטע, האט געכאפט דאס טוך איבערן קאפ און איז מיט די אפענע ארויסהענגענדיגע בריסט איבער דעם מארק געלאפן. אין א פאר מינוט ארום האט שוין מאטקע זיין צעהיצט מיד פנימל צווישן דער מאמע'ס ווארעמע בריסט איינגעגראבן, און מיט זיין ענערגיש מיילכל האט ער געצויגן פון זיי, ניט אפצוכאפן דעם אטעם ווי ער וואלט געוואלט אין זיך אריינזויגן די קוואלן פון לעבן. איבער דעם קערפּערל איז אים געקומען יענע וואַרעמקייט, וואָס ער האָט געפֿילט אין די ערשטע טעג פֿון זײַן קומען אויף דער וועלט. אָבער לאַנג איז מאָטקען דאָס גליק ניט באַשערט געווען. אין קעלער האָט זיך באַלד געוויזן די אַלטע זשאָכלינערין אין איר רײַך באַפּוצטער הויב מיט בענדער, מיט דער גאָלדענער קייט אויפֿן פֿעטן האַלדז, וועלכע האָט זיך אַראָפּגעלאָזט און פֿאַרדעקט אַ האַלבע ברוסט, און געזאָגט מיט אַ פֿרום מינעלע, פֿאַרגלאָצנדיק די קלײנע קורצזיכטיקע אױגן מיט אַ פֿעטן שמײכעלע אױף די שמאַלצענע ליפּן, און װאָס איז דעם קינד? ער איז ניט געזונט? סוף פֿון זײַט אײנס, קאַסעט אײנס.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,